בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף ע"ב, מיר הייבן אן דף ע"ב עמוד א', אינמיטן פון די עמוד ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, אונז האבן געזען שוין אנפאנג מסכת, א מענטש וואס זאגט תנו גט זה לאשתי און ער שטארבט און מען האט נאכנישט איבערגעגעבן די גט, איז נאכן מיתה קען מען נישט איבערגעבן א גט, ווייל א מענטש קען נישט גט'ן זיין פרוי נאכדעם וואס ער איז געשטארבן, און ממילא גייט דא די משנה אויסרעכענען כל מיני לשונות, וואס די לשונות זענען משמע אז די גט זאל חל זיין לאחר מיתה, איז טאקע ביי אזעלכע לשונות איז די גט נישט קיין גט, איז הייבט אן די משנה, זה גיטך אם מתי, א מאן געבט א גט פאר זיין פרוי, און ער זאגט, זה גיטך אם מתי, די גט זאל זיין א גט אם מתי, איז משמע, אז ווען העט די גט חל זיין אם מתי נאר נאכן טויט, נאכן טויט קען א גט נישט חל זיין, איז אזא גט נישט קיין גט, די זעלבע זאך, טאמער א מאן זאגט זה גיטך מחולי זה, וואס די לשון פון דעם איז משמע, אז דער מאן איז קראנק, און דער מאן זאגט אז ווען די מחלה העט זיך ענדיגן, פשט ווי ברגע וואס ער העט שטארבן העט דער גט זיין א גט, איז דאס אויך נישט קיין גוטע גט, ווייל נאכן טויט קען מען נישט גט'ן. און די זעלבע זאך זאגט די משנה, א מאן וואס זאגט קלאר, זה גיטך לאחר מיתה, איז לא אמר כלום, פשט די גט איז בטל, ווייל א גט קען נישט חל זיין לאחר מיתה. אבער, זאגט די משנה, מהיום אם מתי, מעכשיו אם מתי, הרי זה גט, דהיינו וואס איז טאמער א מאן געט א גט פארן פרוי און ער זאגט איר מהיום אם מתי, איז טאמער ער זאגט סתם אם מתי האט מען געשמועסט איז די גט נישט קיין גט, אבער ווען ער זאגט מהיום אם מתי איז משמע אז מהיום בעצם וויל ער די גט זאל חל זיין היינט, נאר וואס ער לייגט צו א תנאי אם מתי איז טאקע ביי אזא ציור טאמער ער העט שטארבן איז די גט העט זיין א גט ווייל ס'וועט נתברר ווערן למפרע אז די גט האט שוין חל געווען מהיום די טאג וואס מ'האט עס איבערגעגעבן און ממילא היות וואס די גט איז חל מחיים קען אזא גט חל זיין? איז אזא גט איז יא א גוטע גט? זאגט אבער די משנה, מהיום ולאחר מיתה, וואס איז טאמער די מאן האט געזאגט מהיום אל אח המיסה, איז דא איז גט ואינו גט, דא איז עס א ספק גט, פארוואס? ווייל דא איז אזוי, פון איין זייט קען מען זאגן אז מהיום איז פשט ער וויל די גט זאל חל זיין היינט, ולאחר מיתה איז א תנאי אז טאמער ער העט שטארבן זאל די גט חל זיין מהיום, אויב אזוי איז אוודאי דאס א גוטע גט, אבער פון די צווייטע זייט קען מען זאגן אז ווען דער מאן האט געזאגט מהיום האט ער געוואלט טאקע די גט זאל חל זיין היינט, אבער שפעטער ווען ער האט צוגעלייגט די ווערטער לאחר מיתה האט ער צוריק געצויגן, און יעצט האט ער מחליט געווען אז ער וויל די גט זאל חל זיין לאחר מיתה, איז אויב אזוי די גט נישט קיין גוטע גט. איז טאקע ווען א מאן זאגט אזא לשון מהיום ולאחר מיתה איז עס א ספק'דיגע גט, וואס וואס איז די דין ביי א ספק'דיגע גט? ואם מת חולצת ולא מתייבמת, פשט טאמער דער מאן העט שטארבן ער העט נישט איבערלאזן קיין קינדער, העט די פרוי דארפן קריגן חליצה און נישט קיין יבום, פארוואס? ווייל דא דא א ספק על הצד אז די גט איז געווען א גוטע גט. איז די פרוי פטור פון יבום, נישט נאר זי איז פטור פון יבום, מען טאר איר נישט מייבם זיין, זי איז אן אשת אח. ווייטער על הצד אז די גט איז נישט קיין גוטע גט, איז זי א געהעריגע פרוי זיינע, איז מען איר מחויב צו מייבם זיין, איז וואס טוט מען ביי אזא ציור? דארף מען חולץ זיין און נישט מייבם זיין, ווייל ס'איז א ספק'דיגע גט. פירט די משנה אויס מיט נאך א הלכה, טאמער א מאן זאגט זה גיטך מהיום, אם מתי מחולי זה, טאמער דער מאן האט געזאגט אז דער גט זאל חל זיין היינט טאמער איך שטארב פון יענע און יענע מחלה, און ועמד והלך בשוק אז דערווייל איז ער געזונט געווארן ער האט זיך אויפגעשטעלט ער איז געגאנגען אין מארק וחלה ומת און שפעטער איז ער נאכאמאל קראנק געווארן און געשטארבן איז דא זאגט די משנה אומדין אותו דארף מען בודק זיין די מאן אם מחמת חולי הראשון מת הרי זה גט טאמער געשטארבן פון די ערשטע מחלה און נאר געווארן אביסל געזונט אינדערמיטן אבער אין אמת'ן אריין ס'איז אלץ איין מחלה, דעמאלטס איז די גט א גוטע גט ווייל די תנאי איז נתקיים געווארן. ואם לאו, דהיינו טאמער ער איז געשטארבן פון א נייע מחלה, און די אלטע מחלה אין אמת'ן אריין איז שוין נישט דא נאר איז אויסגעהיילט געווארן, איז אינו גט, דעמאלטס איז די גט נישט קיין גוטע גט, פארוואס ווייל די תנאי איז נישט נתקיים געווארן. זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי, ביי אונזער משנה האט מען געזען די משנה האט בעיקר דן געווען אויף צוויי לשונות, איין לשון א קלארע לשון, און איין לשון אביסל א מאדנע לשון, פשט אזוי, די קלארע לשון איז זה גיטך לאחר מיתה, א מאן וואס זאגט קלאר זה גיטך לאחר מיתה כ'וויל די גט זאל חל זיין לאחר מיתה, וואס איז די דין ווען א מאן זאגט אזא קלארע לשון, האבן מיר געזען ס'ווענדט זיך, טאמער מ'האט נישט געזאגט מהיום, ער האט פשוט געזאגט זה גיטך לאחר מיתה, איז די גט נישט קיין גט, טאמער מ'האט געזאגט מהיום, דעמאלטס איז חולצת ולא מתייבמת, איז גט ואינו גט. ס'איז א ספק. גוט. יעצט וואס טוט זיך מיט די נישט קלארע לשון? מ'האט געזען די משנה האט אויך דן געווען ווען א מאן זאגט זה גיטך אם מתי. אם מתי איז נישט אזוי קלאר וואס דאס מיינט. אבער, האבן מיר אויך געזען די משנה האט גערעדט פון דעם. די משנה האט געזאגט אז ווען א מאן זאגט זער גוט אח און מעשי, איז די גט נישט קיין גוטע גט. איז וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז אם מתי איז פונקט די זעלבע לשון ווי לאחר מיתה. זאגט די גמרא אלמא אם מתי כלאחר מיתה דמי. אין די רישא פון די משנה איז מבואר אז זה גיטך אם מתי איז פונקט ווי זה גיטך לאחר מיתה פשט ביי ביידע ציורים איז די גט נישט קיין גוטע גט ווייל אם מתי איז אויך א לשון פון לאחר מיתה. אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, והדר תני זיי מיר מסביר וואס שטייט בהמשך המשנה, אז טאמער א מאן זאגט מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי, דעמאלטס איז די גט יא א גוטע גט, איז אויף דעם פרעגט די גמרא פארוואס טאמער אם מתי איז די זעלבע סארט לשון ווי לאחר מיתה, איז פארוואס ווען א מאן זאגט מהיום ולאחר מיתה האסטו א גאנצע ספק, אבער ווען א מאן זאגט מהיום אם מתי זאגסטו דער גט איז א גוטע גט, און אז מען זעט אז די משנה זאגט אז ווען א מענטש זאגט מהיום אם מתי אז דער גט איז א גוטע גט, איז אלמא אם מתי לאו כלאחר מיתה דמי, זעהן מיר אז אם מתי האט אן אנדערע דין ווי לאחר מיתה, זעהן מיר אז אם מתי איז נישט אזוי קלאר ווי לאחר מיתה, איז וואס גייט דא פאר? אין די רישא איז מבואר אז ס'איז די זעלבע, און שפעטער אין די משנה מבואר אז נישט, זאגט די גמרא, אמר אביי זאגט אביי, אם מתי שתי לשונות משמע, פשט טאקע די ווארט אם מתי היות עס איז נישט קלאר קען האבן צוויי משמעות'ן, משמע כמעכשיו און משמע כלאחר מיתה עס קען מיינען פון יעצט עס קען מיינען לאחר מיתה פשט אזוי אמר לה מהיום כמאן דאמר לה מעכשיו דמי לא אמר לה איז כמאן דאמר לה לאחר מיתה דמי דהיינו אלץ ווענדט זיך צו די מאן האט געזאגט מהיום צו נישט טאמער די מאן האט געזאגט מהיום אם מתי דעמאלטס איז משמע אז ער וויל די גט זאל חל זיין יעצט נישט לאחר מיתה. דעמאלטס איז דער גט א גוטער גט. טאמער ער האט נישט געזאגט מהיום, דעמאלטס איז עס משמע לאחר מיתה. אבער ווייטער דאס איז אלץ ביי די לשון אם מתי. מה שאין כן ביי א קלארע לשון, ווען דער מאן זאגט זה גיטך לאחר מיתה, דא האט די משנה טאקע געהאט א ספק וואס וועט זיין די דין ווען א מאן זאגט מהיום ולאחר מיתה, צי ער מיינט טאקע מוסיף צו זיין דא א תנאי, דעמאלטס איז דער גט א גוטער גט, אדער ער מיינט צוריקצוציען, דעמאלטס איז דער גט נישט קיין גוטער גט. און דערפאר האט טאקע די משנה געזאגט אז גט ואינו גט חולצת ולא מתייבמת. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה זה גיטך אם מתי לא אמר כלום, אז טאמער א מאן זאגט זה גיטך אם מתי, איז משמע ער וויל די גט זאל חל זיין לאחר מיתה, און ממילא איז די גט נישט קיין גט, איז אמר רב הונא, לייגט רב הונא יעצט צו צו אונזער משנה, וחולצת, פשט, לכאורה ווען מען לערנט פשוט פשט משנה לא אמר כלום, איז משמע די גט איז אינגאנצן נישט קיין גט און טאקע טאמער די מאן וועט שטארבן אן קינדער דארף די ברודער מייבם זיין, איז אויף דעם זאגט רב הונא ס'איז נישט אזוי, פשט זאלסט נישט מיינען ס'איז אינגאנצן נישט קיין גט, עפעס א שטיקל גט איז דאס, פשט ס'איז א ספק גט, און ממילא די ברודער פון די מאן וועט נישט טארן מייבם זיין, נאר ער וועט דארפן חולץ זיין. איי פרעגט די גמרא וויאזוי קען רב הונא אזוי זאגן, והא לא אמר כלום קתני, אין די משנה שטייט לא אמר כלום, לא אמר כלום איז משמע אז די גט איז אינגאנצן נישט קיין גט, ענטפערט די גמרא לא אמר כלום, דאסירא לעלמא, פשט לא אמר כלום וואס שטייט אין די משנה מיינט נישט די גט איז אינגאנצן נישט קיין גט, א ספק גט איז דאס, נאר לא אמר כלום מיינט, אז די גט איז נישט קיין גט כלפי דעם אז די פרוי טאר נישט חתונה האבן מיט א צווייטע מאן, אבער וליבם נמי אסירא, איר גיין מייבם זיין טאר מען אויך נישט, ווייל ס'איז יא בכל זאת א ספק'דיגע גט, און ממילא מוז מען חולץ זיין און נישט מייבם זיין. איי פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו אזוי זאגן? וויאזוי קענסטו זאגן אז לא אמר כלום פון די משנה מיינט חולצת, והא מדסיפא חולצת, מכלל דרישא יבומי נמי מיבמה, פשט אין די סיפא פון די משנה ברענגט די משנה א קלארע ציור וואס דארט זאגט די משנה חולצת, דארט ווי איינער זאגט מהיום ולאחר מיתה, זאגט די משנה גט ואינו גט, חולצת ולא מתייבמת, איז משמע אז אין די רישא ווי שטייט לא אמר כלום מיינט לא אמר כלום אז די גט איז אינגאנצן נישט קיין גט, איז וויאזוי קען זיך רב הונא קריגן אויף אונזער משנה? ענטפערט די גמרא, מתניתין כרבנן, ורב הונא דאמר כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו, פשט די גמרא ענטפערט אז אין הכי נמי, רב הונא קריגט זיך אויף אונזער משנה. איי וויאזוי קען זיך רב הונא קריגן אויף אונזער משנה? רב הונא איז אן אמורא, די משנה איז א תנא. זאגט טאקע די גמרא אז אונזער משנה איז נישט אזוי פשוט, ס'איז א מחלוקת תנאים וואס וועט זיין די דין דארט ווי א מאן זאגט זה גיטך אם מתי, און רב הונא האלט ווי א תנא וואס קריגט זיך אויף אונזער משנה. וועלכע מחלוקת תנאים רעדט מען דא? איז די מחלוקת תנאים וואס מ'רעדט דא איז א מחלוקת אין בבא בתרא. אין בבא בתרא איז מבואר אז טאמער א מענטש האט אוועקגעגעבן א מתנה, דארט רעדט מען א טאטע וואס האט אוועקגעגעבן א מתנה פאר זיין זון, אבער על כל פנים טאמער א מענטש האט א פעלד און ער געבט עס אוועק במתנה, און ער שרייבט אינעם שטר מהיום ולאחר מיתה, יעצט ביי אונזער משנה האט מען געזען מהיום ולאחר מיתה איז א גאנצע ספק, גט ואינו גט חולצת ולא מתייבמת אבער דאס איז אלץ ביי א גט, ביי א מתנה נישט אזוי, ביי א מתנה ווען א מענטש שרייבט מהיום ולאחר מיתה זאגט מען פשט אין זיינע ווערטער אזוי, אז ער וויל אז די גוף הקרקע זאל זיין קנוי מהיום, און די פירות אין די קרקע זאל זיין קנוי לאחר מיתה, דאס איז פשט מהיום ולאחר מיתה ווען איינער געבט א מתנה. יעצט, וואס איז אבער טאמער איינער האט נישט געשריבן מהיום ולאחר מיתה, נאר סתם איינער האט אוועקגעגעבן א שטיקל קרקע און ער האט געשריבן אינעם שטר לאחר מיתה, איז לאחר מיתה קען מען נישט געבן קיין מתנות, דארט איז אוודאי די מתנה נישט קיין מתנה. אזוי האלטן די חכמים אין בבא בתרא. רבי יוסי קריגט זיך. רבי יוסי זאגט דארט אז אפילו ווען איינער האט נישט געשריבן מהיום ולאחר מיתה, נאר איינער האט סתם געשריבן לאחר מיתה, זאגט מען אויכעט אז די גוף הקרקע איז קנוי מהיום און די פירות איז קנוי לאחר מיתה. איי פארוואס? איז רבי יוסי דארט מסביר, ווייל זמנו של שטר מוכיח עליו, פשט אין די שטר שטייט א זמן, פארוואס האט ער אריינגעשריבן א זמן? האסט נישט געמוזט אריינשרייבן א זמן, איז אז דו האסט געשריבן א זמן איז די זמן איז מוכיח אז כאילו האסט געשריבן מהיום, פשט מוזט נישט שרייבן די ווארט מהיום נאר די זמן אליין איז כאילו האסט געשריבן מהיום איז פאר דעם האלט רבי יוסי אז אפילו אז מען האט נישט געשריבן מהיום מען האט סתם געשריבן לאחר מיתה איז אויך די דין אז די גוף הקרקע איז קנוי פון היינט און די פירות נאר לאחר מיתה און ממילא מיט דעם איז די גמרא מסביר רב הונא און ווי אזוי רב הונא קריגט זיך אויף אונזער משנה פשט אונזער משנה גייט כשיטת חכמים נישט ווי רבי יוסי וואס חכמים האבן געזען האלטן אז מהיום ולאחר מיתה ביי א מתנה איז א גוטע מתנה, טאמער מען האט נישט געשריבן מהיום, איז די מתנה נישט קיין מתנה. די זעלבע זאך ביי אונזער משנה. טאמער איינער שרייבט זה גיטך אם מתי, איז די גט נישט קיין גט. מהיום אם מתי, איז די גט יא א גוטע גט. איז דאס איז אונזער משנה. מה שאין כן רב הונא, רב הונא האלט כשיטת ר' יוסי, וואס ר' יוסי האלט אפילו מען האט נישט געשריבן מהיום, איז אויך די מתנה א גוטע מתנה. און די זעלבע זאך ביי א גט. עט ר' יוסי האלטן אז אפילו מען האט נישט געשריבן מהיום, היות וואס מען האט געשריבן א זמן, איז כאילו מען האט געשריבן מהיום, און דערפאר זאגט רב הונא, אז ווען א מענטש געט א גט, און ער זאגט, זה גיטך אם מתי, אפילו ער האט נישט געזאגט מהיום, איז כאילו ער האט געזאגט מהיום, און דערפאר זאגט רב הונא, חולצת. איי פרעגט די גמרא וואס טייטש חולצת? אי רבי יוסי, חליצה נמי לא תיבעי, פשט טאמער רב הונא האלט ווי רבי יוסי, אז אפילו מען שרייבט נישט מהיום איז כאילו מען האט געשריבן מהיום ווייל ס'איז זמנו של שטר מוכיח עליו, אויב אזוי וואלט געדארפט זיין די דין אז ווען איינער געט א גט און ער זאגט זה גיטך אם מתי איז כאילו ער האט געזאגט מהיום אם מתי, און טאמער ס'איז כאילו ער האט געזאגט מהיום אם מתי איז דאך די גט א גוטע גט, און אז די גט איז א גוטע גט וואס דארף די פרוי האבן חליצה? זאל זי גארנישט דארפן זי איז א געגעטע פרוי? זאגט די גמרא, וכי תימא, עסטו מיר וועלן זאגן אז יא, רבי יוסי אוודאי וואלט געהאלטן ביי אזא ציור אז די גט איז א גוטע גט, נאר וואס, מספקא ליה לרב הונא, רב הונא האט געהאט א ספק אי הלכתא כרבי יוסי או אין הלכה כרבי יוסי, צו די הלכה איז טאקע ווי רבי יוסי צו נישט, און דערפאר האט ער געזאגט חולצת, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא איז דען אזוי? ומי מספקא ליה? צו דען האט רב הונא געהאט א ספק? ס'איז קלאר אז רב הונא האט געהאלטן אז די הלכה איז ווי רבי יוסי, ווייל והא רבה בר אבוה חלש, געווען א מעשה אז רבה בר אבוה איז אמאל קראנק געווארן, עול לגביה רב הונא ורב נחמן, איז רב הונא און רב נחמן זענען געגאנגען מבקר חולה זיין, איז איידער זענען אריין, איז אמר ליה רב הונא לרב נחמן, האט רב הונא געזאגט צו רב נחמן, בעי מיניה מרבה בר אבוה הלכה כרבי יוסי או אין הלכה, פשט ווען אונז גיימער דא אריין צו רבה בר אבוה וויל איך זאלסט אים פרעגן צו די הלכה איז ווי רבי יוסי צו נישט, איז אמר ליה, האט רב נחמן צוריק געזאגט צו רב הונא, איך קען אים נישט פרעגן אזא שאלה, ווייל טעמא דרבי יוסי לא ידענא, הלכה בעי מיניה, איך ווייס ניטאמאל די טעם פון רבי יוסי, איך ווייס נישט די טעם, ווי אזוי קען איך פרעגן צו די הלכה איז ווי אים צו נישט, איך דארף קודם וויסן א טעם, איז אמר ליה, האט רב הונא צוריק געענטפערט צו רב נחמן, את בעי מיניה הלכה, דו פרעג אים צו די הלכה איז ווי אים צו נישט, וטעמא דרבי יוסי אנא אמינא לך, איך ווייס יא די טעם, שפעטער ווען מ'וועט ארויסקומען פון צימער, וועל איך דיר שוין זאגן די טעם, איז טאקע אזוי געווען, בעא מיניה, רב נחמן האט געפרעגט פון רבה בר אבוה צו די הלכה איז ווי רבי יוסי צו נישט, און אמר ליה, רבה בר אבוה האט געזאגט, הכי אמר רב הלכה כרבי יוסי, אז די הלכה איז ווי רבי יוסי. שפעטער לבתר דנפק ווען זענען ארויס, אמר ליה האט רב הונא מסביר געווען טאקע די טעם פון רבי יוסי, האט ער געזאגט, היינו טעמא דרבי יוסי דקסבר זמנו של שטר מוכיח עליו, די טעם וואס מען האט פריערט געזען. אבער על כל פנים זעהן מיר דא אז רב הונא האט געלאזט פרעגן, צו די הלכה איז ווי רבי יוסי צו נישט, און רבה בר אבוה האט אים גע'פסק'נט אז די הלכה איז ווי רבי יוסי, איז פשט, ביי אים איז דאס קיין ספק נישט געווען, ער האט געוואוסט די הלכה איז ווי רבי יוסי, איז ווייטער, טאמער די הלכה איז ווי רבי יוסי, איז פארוואס זאגט רב הונא אז ווען א מאן זאגט אם מתי איז די גט א ספק'דיגע גט און ס'איז חולצת, טאמער די הלכה איז ווי רבי יוסי וואלט געדארפט זיין זמנו של שטר מוכיח עליו, איז כאילו מ'האט געזאגט מהיום אם מתי, וואלט די גט געדארפט זיין א געהעריגע גט, און מ'וואלט נישט געדארפט האבן קיין חליצה, אלא, נאר זאגט טאקע די גמרא מספקא ליה אי אמר רבי יוסי בעל פה אי לא אמר. פשט אוואדע רב הונא האט געוואוסט די טעם פון רבי יוסי, ער האט געוואוסט די הלכה איז ווי רבי יוסי, ער האט געהאלטן ווי רבי יוסי אבער וואס? בכל זאת ס'איז דא א חילוק צווישן אונזער משנה און די ציור וואס דארט האט רבי יוסי גערעדט. ווייל רבי יוסי האט גערעדט ביי א מתנה, וואס ביי מתנה שרייבט מען אריין די נוסח אינעם שטר מתנה. דא ביי גט ביי אונזער משנה רעדט זיך נישט אז מ'האט אריינגעשריבן די תנאי אינעם גט אריין. פשט, ווען דער מאן זאגט מהיום אם מתי, אדער ווען דער מאן זאגט אם מתי, איז נישט פשט ער האט אריין געשריבן אם מתי אינעם גט, נאר ער האט עס געזאגט בעל פה, איז רב הונא האט געהאט א ספק, צו רבי יוסי'ס דין אז זמנו של שטר מוכיח עליו, איז א דין דווקא ווען מען שרייבט אריין די תנאי אינעם שטר אליין, אדער אפילו ווען מען זאגט די תנאי בעל פה, וואס איז די חילוק? פשט פארוואס זאל זיין אנדערש, איז ווי רש"י איז מסביר, ווייל טאמער מען האט נישט אריין געשריבן די תנאי אינעם שטר אליינס, איז דא א צד צו זאגן, אז מען זאגט נישט זמנו של שטר מוכיח עליו, פארוואס? ווייל דא קען מען אפשר זאגן אז יא, ווען ער האט געשריבן די זמן אינעם שטר, האט ער טאקע אינזינען געהאט זאל חל זיין מהיום, אבער שפעטער האט ער צוריקגעצויגן, און בעל פה האט ער געזאגט לאחר מיתה, און ער האט נישט געזאגט מהיום טאקע ווייל ער וויל נישט זאל זיין מהיום, איז דא איז דא א צד צו זאגן אז פון דעם האט ר' יוסי נישט גערעדט, און דערפאר היות וואס רב הונא האט געהאט א ספק צי ר' יוסי האט אויך גערעדט בעל פה צו נישט, האט ער גע'פסק'נט חולצת, א ספק'דיגע גט. פרעגט אבער די גמרא איז עס דען אזוי? ומי מספקא ליה? צו דען האט רב הונא געהאט א ספק? צו די דין פון רבי יוסי איז געזאגט געווארן בעל פה צו נישט, והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט, דא ביי אונז אין גיטין דף ע"ו, אז טאמער א מאן זאגט פאר זיין פרוי הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חודש, א מאן געבט א גט פארן פרוי, און ער זאגט די גט זאל חל זיין, טאמער איך קום נישט אין די נעקסטע צוועלף חדשים, ומת בתוך שנים עשר חודש, און די מאן איז געשטארבן אינמיטן פון די צוועלף חדשים, איז אינו גט, איז די גט נישט קיין גט, פארוואס? ווייל ווען דארף די גט חל זיין? נאך צוועלף חדשים. דא איז די מאן געשטארבן אינמיטן פון די צוועלף חדשים, א גט קען נישט חל זיין לאחר מיתה, און ממילא איז די גט נישט קיין גט. ותנא עלה, און אויף די משנה האבן מיר געלערנט א ברייתא, אז רבותינו התירוה לינשא, פשט אז ס'איז דא געוויסע רעביס וואס קריגן זיך אויף די משנה, און די רעביס האלטן אז די גט איז יא א גוטע גט, און די פרוי קען געהעריג גיין חתונה האבן. און זי דארף נישט קיין יבום זי דארף נישט קיין חליצה זי איז א געהעריגע אפגעגעטע פרוי ואמרינן און אויף דעם האט מען געזאגט מאן רבותינו ווער זענען די רעבעס איז אמר רב יהודה אמר שמואל בי דינא דשרו משחא דאס איז די זעלבע בית דין וואס האט מתיר געווען צו נוצן שמן של עובד כוכבים דאס איז אין די גמרא אין עבודה זרה דאס איז די בית דין בית דין פון רבי יהודה נשיאה על כל פנים וסברי לה דער בית דין האט געהאלטן כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו זיי האבן געהאלטן ווי רבי יוסי אז זמנו של שטר מוכיח עליו פשט מען דארף נישט שרייבן מהיום נאר די זמן וואס שטייט אין א שטר איז כאילו מען האט געזאגט מהיום און ממילא ווען א מאן זאגט הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חודש, איז כאילו ער האט געזאגט מהיום אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חודש, און ממילא איז די פרוי גע'גט ווייל די גט איז שוין חל למפרע פון ווען די מאן האט עס געגעבן. איז על כל פנים דא אין די משנה דאך א ציור פון בעל פה, און פון דעסוועגן זעהן מיר אז ר' יוסי האלט אז אפילו ווען די תנאי איז געווען בעל פה זאגט מען זמנו של שטר מוכיח עליו, איז קען נישט זיין אז רב הונא האט געהאט א ספק אין דעם, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא, מספקא ליה אי הלכה כרבי יוסי בעל פה או אין הלכה, פשט ס'איז קלאר אז רבי יוסי האט געזאגט זיין דין פון זמנו של שטר מוכיח עליו, סיי בכתב סיי בעל פה, דאס איז קלאר רב הונא האט נישט געהאט קיין ספק אין דעם, רב הונא האט אבער געהאט א ספק צו די הלכה איז ווי רבי יוסי בעל פה צו נישט, ווייל ווען ער האט געפרעגט פון רבה בר אבוה צו די הלכה איז ווי רבי יוסי האט ער נאר געפרעגט לגבי בכתב נישט לגבי בעל פה, לגבי בעל פה אפילו רבי יוסי האלט טאקע אזוי, האט רב הונא געהאט א ספק צו די הלכה איז ווי אים צו נישט, און דערפאר האט רב הונא גע'פסק'נט אז חולצת. פרעגט אבער די גמרא, ומי מספקא ליה, צו דען האט רב הונא טאקע געהאט א ספק צו די הלכה איז ווי ר' יוסי בעל פה צו נישט, והאמר רבא, רבא האט דאך אמאל געזאגט אז טאמער א מאן זאגט הרי זה גיטך אם מתי, ושאני מת, אדער א מאן זאגט הרי זה גיטך שאני מת, ס'איז א נייע סארט לשון וואס איז נישט דערמאנט געווארן ביי אונזער משנה, איז הרי זה גט. איז די גט א גוטע גט. טאמער א מאן זאגט אבער כשאמות, וואס דאס איז קלאר א לשון אז ער וויל די גט זאל חל זיין לאחר מיתה, אדער ולאחר מיתה, א מאן זאגט קלאר לאחר מיתה, איז דארט איז אין זה גט. דעמאלטס איז די גט נישט קיין גט ווייל א גט קען נישט חל זיין לאחר מיתה, אזוי האט רבא געזאגט. יעצט היכי דמי, פון וואס רעדט דא רבא, פון וועלכע ציור? אילימא דאמר לה מהיום, טאמער די מאן האט געזאגט מהיום, ורבנן, און רבא גייט דא כשיטת חכמים, אז ווען א מענטש זאגט מהיום אם מתי אז די גט איז א גוטע גט, איז וואס די חידוש? צריכא למימר? איך דארף האבן א רבא אויף דעם? והתנן, מ'האט קלאר געלערנט ביי אונזער משנה מהיום אם מתי הרי זה גט. ואלא לאו, לכאורה פון וואס רעדט רבא? דלא אמר לה מהיום, ור' יוסי. ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס די מאן האט נישט געזאגט מהיום, און רבא גייט דא כשיטת ר' יוסי, וואס רבי יוסי האלט אפילו מ'האט נישט געזאגט מהיום איז זמנו של שטר מוכיח עליו און ממילא איז די גט א גוטע גט איז על כל פנים שמע מינה הלכה כרבי יוסי איז לכאורה דא קלאר מבואר אז די הלכה איז ווי רבי יוסי אפילו ביי אן אופן וואס מ'האט געזאגט די תנאי בעל פה איז ווי זאגסטו מיר אז רב הונא האט געהאט א ספק אין דעם? זאגט די גמרא לרבא פשיטא ליה לרב הונא מספקא ליה וואס איז די פראבלעם רבא האט נישט געהאט קיין ספק רב הונא האט געהאט א ספק ואיבעית אימא נאך א תירוץ זאגט די גמרא אז לעולם דאמר לה מהיום ורבנן פשט אוודאי רבא רעדט זיך ביי א ציור וואס מ'האט יא געזאגט מהיום און רבא גייט כשיטת חכמים אז ווען א מענטש זאגט מהיום אם מתי אז דער גט איז א גוטע גט איי וואס די חידוש זאגט די גמרא די חידוש איז והני לישני איצטריכא ליה שאני מת כאם מתי דמי כשאמות כלאחר מיתה דמי פשט רבא האט דאך דא אויך דערמאנט צוויי נייע ציורים וואס איז נישט געשטאנען ביי אונזער משנה. רבא האט דערמאנט א ציור אז א מענטש געט א גט און ער זאגט הרי זה גיטך שאני מת, וואס דארט האט רבא געזאגט אז די גט איז א גוטע גט, רבא האט אויך געזאגט אז ווען א מאן זאגט הרי זה גיטך כשאמות אז די גט איז נישט קיין גוטע גט, וואס ווייטער פון די משנה האט נישט גערעדט פון אזא סארט לשון, און ממילא זאגט די גמרא קען זיין די סיבה וואס רבא האט געזאגט זיין מימרא איז טאקע צו מחדש זיין די צוויי נייע לשונות, די אלטע לשונות מען האט שוין געוויסט איז טאקע נישט קיין חידוש אבער די נייע לשונות איז א חידוש און דערפאר האט רבא געזאגט זיין דין אבער ווייטער רבא גייט נישט נאך כשיטת רבי יוסי רבא רעדט זיך ביי א ציור וואס מען האט געזאגט מהיום איז ווייטער פון רבא נישט קיין ראיה צו די הלכה איז ווי רבי יוסי דארט ווי מען האט געזאגט די תנאי בעל פה איז פארדעם רב הונא האט געהאט א ספק ביי דעם און פארדעם האט רב הונא געפסקנט אז חולצת אז ס'איז א ספק'דיגע גט. זאגט יעצט די גמרא, ואיכא דמתני לה אסיפא, פשט ס'איז געווען וואס האבן געלערנט אז די גאנצע מימרא פון רב הונא וואס אויף דעם איז געבויט די סוגיא, גייט נישט ארויף אויף די רישא פון די משנה ווי מ'האט פריערט געזעהן, נאר ס'גייט ארויף אויף די סיפא אז וואס? דאס מ'האט געזעהן די סיפא פון די משנה, זה גיטך לאחר מיתה לא אמר כלום, אז ווען א מאן זאגט זה גיטך לאחר מיתה איז אוודאי די גט נישט חל, איז אויף דעם אמר רב הונא, ולדברי רבי יוסי חולצת, אז לויט רבי יוסי זאגט מען נישט ביי אזא ציור לא אמר כלום, נאר ביי אזא ציור א מאן זאגט זה גיטך לאחר מיתה איז כאילו ער האט געזאגט מהיום לאחר מיתה, וואס מהיום לאחר מיתה האבן מיר אפילו געזען ביי אונזער משנה חולצת, זאגט רב הונא די זעלבע זאך טאמער ער האט נישט געזאגט מהיום, ווייל זמנו של שטר מוכיח עליו כאילו ער האט געזאגט מהיום איז דערפאר טאקע חולצת. איי פרעגט די גמרא וואס די חידוש? פשיטא מדסיפא לרבנן חולצת, רישא נמי לרבי יוסי חולצת. פשט, וואס איז די מחלוקת צווישן די חכמים און רבי יוסי? די מחלוקת איז צו מען דארף זאגן מהיום, אדער זמנו של שטר מוכיח עליו, די זמן איז כאילו מען האט געזאגט מהיום. איז פשוט, אז די משנה האט אונז געזאגט לויט די חכמים, אז ווען מען זאגט מהיום איז חולצת, איז פארשטייט זיך לויט רבי יוסי אפילו מען האט נישט געזאגט מהיום, נאר מען שרייבט א זמן איז זמנו של שטר מוכיח עליו איז אויך חולצת. וואס איז די חידוש? וואס איז די חידוש פון רב הונא? ענטפערט די גמרא, די חידוש איז אז מהו דתימא, איך וואלט ווען געמיינט אז ר' יוסי בהא כרבי סבירא ליה דאמר גיטא מעליא הוי וחליצה נמי לא תיבעי, קא משמע לן דלא רבי סבר לה כר' יוסי ולא ר' יוסי סבר לה כרבי. פשט די חידוש פון רב הונא איז אז אונז וועלמיר זעהן, דף ע"ד, אז ס'דא א רבי וואס קריגט זיך אויף אונזער משנה. דהיינו ביי אונזער משנה האמיר געזעהן אז ווען א מאן זאגט מהיום ולאחר מיתה, איז גט ואינו גט, חולצת ולא מתייבמת, אונז האמיר דא א ספק, צו האט געמיינט צוריקצוציען צו האט געמיינט צו זאגן א תנאי, אזוי האבן מיר געזען ביי אונזער משנה. רבי קריגט זיך אויף דעם. רבי האלט אז פונקט ווי ווען איינער זאגט מהיום אם מתי איז די דין אז די גט איז א גוטע גט ווייל די גט איז חל מהיום, די זעלבע זאך האלט רבי ווען א מענטש זאגט מהיום ולאחר מיתה איז אויך ס'איז נישט קיין ספק ס'איז קלאר אז די גט איז א גוטע גט. אזוי האלט רבי. יעצט אונז וואלט מיר געקענט זאגן אז רבי יוסי רבי יוסי האלט טאקע זמנו של שטר מוכיח עליו. אין בבא בתרא, אבער קען זיין אז לענין גיטין פונקט האלט ר' יוסי ווי רבי, און ממילא וועט אויסקומען אז לויט ר' יוסי ווען איינער שרייבט א גט און ער זאגט הרי זה גיטך לאחר מיתה, און ס'איז דא א זמן, איז זמנו של שטר מוכיח עליו כאילו ער האט געזאגט מהיום ולאחר מיתה, און ביי מהיום ולאחר מיתה האלט ר' יוסי ווי רבי אז די גט איז א גוטע גט, נישט אז ס'איז א ספק. דאס זאגט אונז דא רב הונא אז ס'איז נישט אזוי, דאס זאגט אונז דא רב הונא אז ר' יוסי קריגט זיך אויף רבי, פשט, כלפי די מחלוקת לגבי די מחלוקת צווישן רבי און די חכמים, האלט רבי יוסי ווי די חכמים פון אונזער משנה, אז ווען איינער זאגט מהיום ולאחר מיתה איז עס א ספק, און ממילא איז חולצת נישט ווי רבי האט געזאגט, און די זעלבע זאך זאגט די גמרא, האלט רב הונא אז פונקט ווי רבי יוסי האלט נישט ווי רבי האלט רבי אויך נישט ווי רבי יוסי, און די גמרא זאגט טאקע פון וואו ווייסט מען אז רבי האלט נישט ווי רבי יוסי און אז רבי יוסי האלט נישט ווי רבי, איז רבי לא סבר לה כרבי יוסי דקתני כזה גט, למעוטי דרבי יוסי, רבי יוסי לא סבר לה כרבי, דקתני כזה גט למעוטי דרבי. פשט ווי מ'עט שוין זעהן, ביידע סיי רבי און סיי רבי יוסי כאפן אן א לשון פון כזה גט, ווי מ'עט שוין זעהן, איז כזה גט קומט ממעט זיין די אנדערע שיטה, פשט די סיבה וואס רבי האט אנגעכאפט כזה גט, איז ווייל כזה גט דווקא דאס איז א גט, אבער ביי די ציור פון רבי יוסי איז נישט קיין גט, און די סיבה וואס רבי יוסי האט אנגעכאפט כזה גט איז אויך למעוטי דרבי צו זאגן אז ביי די ציור פון רבי איז אויך נישט קיין גט, פון וואס רעדט מען דא? וואו שטייט כזה גט? זאגט די גמרא, רבי מאי היא דתניא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט דברי חכמים, רבי אומר כזה גט, פשט ווען איינער געבט איבער א גט און ער זאגט מהיום ולאחר מיתה איז חכמים האלטן ווי מ'האט געזען ביי אונזער משנה אז ס'איז גט ואינו גט א ספק'דיגע גט, רבי קריגט זיך, רבי האלט כזה גט אז ס'איז יא א גט, יעצט וואס מיינט רבי צו זאגן מיטן כזה? איז כזה מיינט רבי צו זאגן אז דווקא ווען איינער זאגט מהיום ולאחר מיתה איז כזה גט, אבער ווען איינער זאגט נישט מהיום, האלט איך נישט ווי רבי יוסי אז זמנו של שטר מוכיח עליו, פשט רבי האלט נישט ווי רבי יוסי, און זעלבע זאך פארקערט זאגט די גמרא רבי יוסי מאי וואו זאגט רבי יוסי כזה גט, דתנן, אין א משנה, מ'עט זעהן די משנה דף ע"ו, די משנה זאגט דארט אז ווען א מאן זאגט כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חודש, די מאן לאזט באפעלן פאר שלוחים אז טאמער איך קום נישט צוריק ביז צוועלף חדשים, זאל מען שרייבן א גט איבערגעבן פארן פרוי, איז די דין אזוי, כתבו בתוך שנים עשר חודש ונתנו לאחר שנים עשר חודש אינו גט, פשט וואס וועט זיין טאמער די שליחים וועלן גיין, גראד נאך די מאן גייט אוועק שרייבן זיי די גט, שפעטער נאך צוועלף חדשים מאן איז נישט צוריק געקומען געט מען עס איבער, איז תנא קמא האלט, די חכמים האלטן, אז די גט איז נישט קיין גוטע גט פארוואס? ווייל וואס האט די מאן געזאגט? די מאן האט געזאגט כתבו ותנו ווען טאמער איך קום נישט צוריק ביז צוועלף חדשים, ווען האבן זיי עס געשריבן? פאר די צוועלף חדשים, נו, מען האט נישט געפאלגט די מאן און די גט נישט קיין גט. רבי יוסי אומר רבי יוסי קריגט זיך. רבי יוסי זאגט כזה גט. אז ס'איז יא א גוטע גט פארוואס? ווייל רבי יוסי האלט טאמער די מאן וואלט מקפיד געווען אז מען זאל שרייבן די גט נאך צוועלף חדשים, וואלט ער געזאגט אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חודש, כתבו ותנו גט לאשתי. פון דאס וואס ער האט געזאגט פארקערט, כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חודש איז משמע, אז די מאן גייט נישט אן ווען מען שרייבט, די עיקר וואס גייט אים אן איז מען זאל עס נאר איבערגעבן נאך צוועלף חדשים. און ממילא האלט רבי יוסי כזה גט אז די גט איז יא א גוטע גט. אבער על כל פנים פארוואס האט רבי יוסי אנגעכאפט א לשון כזה גט? די סיבה וואס ער האט אנגעכאפט כזה גט איז ווייל ער האט געוואלט ממעט זיין די דין פון רבי אז ער האלט נישט ווי רבי. איי וואסע שייכות האט די ענין וואס רבי יוסי רעדט דא מיט רבי? ווי רש"י איז מסביר, ס'האט טאקע נישט קיין שייכות, אבער אז רבי יוסי זאגט כזה מוז ער דאך עפעס ממעט זיין, וואס קומט ער ממעט זיין? די איינציגסטע זאך וואס מסתבר אז ער איז ממעט, איז די דין וואס רבי האט געזאגט, אז רבי האט געזאגט ווען א מענטש זאגט מהיום ולאחר מיתה אז די גט איז א גט, איז רבי יוסי קריגט זיך אויף דעם, רבי יוסי האלט ווי די חכמים, אז ווען א מאן זאגט מהיום ולאחר מיתה איז די גט נישט קיין גט נאר ס'איז א ספק'דיגע גט, און ממילא חולצת ולא מתייבמת. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה, ועמד והלך בשוק וכו' אז טאמער איינער האט געזאגט זה גיטך אם מתי מחולי זה, שפעטער איז ער געזונט געווארן און געגאנגען אין גאס, און שפעטער, איז ער צוריק קראנק געווארן, שאצט מען אים אפ, פון וואס איז ער געשטארבן, פון די ערשטע מחלה צו פון א נייע מחלה, טאמער פון די ערשטע מחלה איז די גט א גט, טאמער פון א נייע מחלה איז די גט נישט קיין גט. זאגט אונז די גמרא אמר רב הונא, די גמרא ברענגט א מימרא פון רב הונא, אז גיטו כמתנתו, רב הונא זאגט אז די גט פון א שכיב מרע איז פונקט ווי א מתנה פון א שכיב מרע, אז וואס? אז מה מתנתו אם עמד חוזר, אזוי ווי ווען א שכיב מרע געט א מתנה פאר איינעם, און שפעטער ווערט ער געזונט, איז גייט די מתנה צוריק, ווייל ער האט נאר געגעבן די מתנה, על דעת דעם ער וועט שטארבן, אז ער איז נישט געשטארבן גייט די מתנה צוריק, איז אף גיטו אם עמד חוזר, די זעלבע זאך ביי א גט, איינער שרייבט א גט פאר זיין פרוי ווען ער איז א שכיב מרע און שפעטער ווערט ער געזונט, איז די גט גייט צוריק פשט די גט איז נישט קיין גט, און דא רעדט מען נישט אז ער האט זיך אויסגענומען א תנאי, אפילו ער האט זיך נישט אויסגענומען א תנאי ער האט געגעבן סתם א גט אלס שכיב מרע, זאגט מען אז אוודאי האט ער געמיינט צו געבן די גט על דעת דעם אז ער וועט שטארבן טאמער ער איז נישט געשטארבן איז די גט נישט קיין גט, אזוי זאגט רב הונא, און די זעלבע זאך פארקערט זאגט רב הונא אז ומה גיטו אף על גב דלא פריש, כיוון דאמר כתבו אף על גב דלא אמר תנו, אזוי ווי ביי א גט זאגט מען, אזוי ווי מ'האט געזען א משנה, אז א שכיב מרע וואס זאגט כתבו, ער זאגט פאר שלוחים זאלן שרייבן די גט, ער זאגט נישט תנו, פון דעסטוועגן זאגט מען אז דאס מיינט תנו אויך, ווייל ער איז נישט אינגאנצן ביים דעת, איז אף מתנתו די זעלבע זאך ביי א מתנה, כיוון דאמר תנו אף על גב דלא קנו מיניה, איז אפילו ער האט געהייסן געבן א מתנה און ס'איז נישט געווען קיין קנין, זאגט מען אז די מתנה איז חל אפילו אן קיין מעשה קנין, און ווי די ראשונים שטעלן זיך לכאורה וואס די חידוש? ס'דאך א באקאנטע דין אז מתנת שכיב מרע ככתובים וכמסורים וואס דארף מען האבן רב הונא אויף דעם? ווי די מפרשים און רמז מען דאס האט מען שוין בעצם געזען אז די חידוש פון רב הונא איז נישט ביי שכיב מרע די חידוש פון רב הונא איז אפילו איינער איז נישט קיין שכיב מרע נאר למשל ער איז א יוצא להורג די מלכות זאל אים הרג'נען איז דארט זאגט מען אויכעט אז אפילו מ'האט נישט געמאכט קיין קנין איז כאילו ער האט געמאכט א קנין אבער על כל פנים פרעגט אונז די גמרא א קשיא אויף רב הונא פון אונזער משנה, תנן, מען האט געזען ביי אונזער משנה, זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה, ועמד והלך בשוק וחלה ומת, אומדין אותו אם מחמת חולי ראשון מת הרי זה גט, ואם לאו אינו גט. איז פירט די גמרא אויס די קשיא, ואי אמרת אם עמד חוזר, למה לי אומדנא, הרי עמד. פשט איך פארשטיי נישט. רב הונא האט געזאגט אז ווען א שכיב מרע געט א גט. און שפעטער ווערט ער געזונט, איז די גט אויס גט. איז וואס עפעס שטייט ביי אונזער משנה, אז ווען איינער געבט א גט, זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה, שפעטער שטייט ער אויף און ער ווערט צוריק קראנק, הייבט מען אן שאצן, צו געשטארבן פון די מחלה, פון יענע מחלה, וואס דארפסטו שאצן? ער האט זיך אויפגעשטעלט, ער איז געזונט געווארן, אויס גט און געענדיגט. זאגט די גמרא, אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא, שניתק מחולי לחולי, פשט אונזער משנה רעדט זיך נישט, אז ער איז אויפגעשטאנען, ווען ער וואלט אויפגעשטאנען, ער וואלט געזונט געווארן, איז קלאר אז די גט איז אויס גט, מען דארף גארנישט שאצן, די משנה רעדט זיך אז ער איז געווען קראנק מיט איין מחלה, שפעטער איז ער גראד געווארן קראנק מיט א צווייטע מחלה, איז דארט דארף מען אויסשאצן וועלכע מחלה האט אים געהארגעט, איי פרעגט די גמרא, והא עמד קתני, למעשה שטייט אין די משנה אז ער איז אויפגעשטאנען, זאגט די גמרא עמד מחולי זה ונפל לחולי אחר, ס'מיינט ער האט געענדיגט מיט איין מחלה, ער איז גראד געווארן קראנק מיט א צווייטע מחלה. איי פרעגט די גמרא והא הלך בשוק קתני, שטייט קלאר געגאנגען אין מארק, פשט איז ארויס געגאנגען און ממש געזונט געווארן, זאגט די גמרא הלך על משענתו, ער איז געגאנגען אנגעליינט אלץ חולה, איי וואס די חידוש אויב אזוי, וואס לייגט די משנה צו די פרט אז ער איז געגאנגען אנגעליינט אלץ חולה, זאגט די גמרא והא קא משמע לן די חידוש אין די משנה איז, דהלך על משענתו הוא דבעינן אומדנא, ואידך אומדנא נמי לא בעי, פשט, די חידוש איז אז דווקא ווען ער איז געגאנגען אנגעליינט אויפן מארק, דעמאלטס דארף מען שאצן וואס האט אים געהארגעט די ערשטע מחלה אדער די נייע מחלה, אבער טאמער איז ניטאמאל ארויס אין מארק, איז נישט דא וואס אומד צו זיין דא, ס'נישט דא וואס אפצושאצן, נאר ס'איז קלאר אז די גט איז א גוטע גט, מ'זאגט ער איז געשטארבן פונעם ארגינעלע מחלה, זאגט די גמרא יעצט, שמעת מינה, לכאורה פון דא איז א ראיה אז שכיב מרע שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה, פשט, מ'האט דאך יעצט געזעהן אז טאמער א מאן האט געשריבן א גט און ער איז אויפגעשטאנען און ממש געזונט געווארן, האט דאך רב הונא געזאגט אז די גט איז אויס גט פון דעם איז נישט קיין מדובר, נו וואס, די משנה רעדט זיך אז ניתק מחולי לחולי, ער איז געווען קראנק מיט איין מחלה, שפעט איז ער געווארן קראנק מיט א צווייטע מחלה, אינצווישן איז ער געווען אזא חצי געזונט ער האט זיך ארויסגעשלעפט אין מארק, איז דארט האט מען געזעהן ביי אונזער משנה, מען דארף אפשאצן פון וועלכע מחלה ער איז געשטארבן, יעצט וואס האט מען געזען ביי אונזער משנה? פון וואסערע ציור האט די משנה גערעדט? די משנה גערעדט ביי א ציור אז די מאן האט געזאגט אם אמות מחולי זה אם מתי מחולי זה, ער האט אנגעטייטלט א מחלה, געזאגט טאמער ער שטארבט פון די מחלה, דעמאלטס איז די גט א גט, איז דארט טאקע זאגט די משנה מען דארף אויסשאצן פון וועלכע מחלה ער איז געשטארבן טאמער איז ארויס אין מארק, אבער וואס וואלט ווען געווען ווען די מאן זאגט נישט אם מתי מחולי זה, נאר סתם ער האט געגעבן א גט אדער א מתנה, בשעת ער איז געווען קראנק, און שפעטער איז ניתק מחולי לחולי, ער איז קראנק געווארן מיט אן אנדערע מחלה, איז דארט לכאורה דארף מען גארנישט אויסשאצן, נאר מען זאגט אז דאס איז איין לאנגע מחלה, און די מתנה איז א מתנה און די גט איז א גט, אזוי איז לכאורה מבואר דא. זאגט די גמרא אין יא, דאמר ר' אלעזר משמיה דרב, שכיב מרע שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה, אז שכיב מרע וואס איז קראנק געווען, ער האט געהייסן געבן א מתנה, און שפעטער איז ער קראנק געווארן מיט אן אנדערע מחלה, איז די מתנה נאך אלץ א מתנה. זאגט יעצט די גמרא א נייע זאך, רבה ורבא לא סבירא להו הא דרב הונא, פשט די מימרא וואס אונז האבן געזען וואס רב הונא האט געזאגט אז ווען א שכיב מרע שרייבט א גט און שפעטער ווערט ער געזונט איז די גט בטל איז רבה און רבא קריגן זיך אויף דעם יעצט די גמרא זאגט אז רבה און רבא קריגן זיך אויף דעם נישט ווייל זיי קריגן זיך בעצם אויף זיין יסוד פשט ביסוד זענען זיי מודה צו רב הונא זיי האלטן אויך בעצם אז אזוי וואלט געדארפט זיין מן התורה איז אזוי א מענטש שרייבט א גט אלס שכיב מרע שפעטער ווערט ער געזונט אוודאי ווערט די גט אויס גט אבער וואס מדרבנן זאגט מען די גט איז א גט פארוואס גזירה שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה, א גזירה טאמער מענטשן עלן זאגן יש גט לאחר מיתה, פשט טאמער מענטשן עלן זעהן, א מענטש זעהט א שכיב מרע שרייבט א גט, צומארגנס גייט ער אין די גאס, און ער הערט טאקע אז בית דין האט געפסקנט די גט איז אויס גט, שוין, אזוי זעהט ער זונטאג, מאנטאג זעהט ער א שכיב מרע האט געהייסן שרייבן א גט, און צום סוף איז ער טאקע געשטארבן, איז דא האבן חכמים געזאגט די גט איז יא א גט, וועט א מענטש מאכן א חשבון, פארוואס? פארוואס דא האט מען געזאגט די גט איז בטל, און דא זאגט מען אז די גט איז א גוטע גט. וועט א מענטש מאכן א חשבון איך ווייס פארוואס, די סיבה איז ווייל דא איז ער געשטארבן און דא איז ער נישט געשטארבן, און די גט איז נאר חל לאחר מיתה, און דערפאר דא איז די גט א גט און דא איז די גט נישט קיין גט. יעצט דער מענטש איז נישט קיין תלמיד חכם ער ווייסט נישט אז ס'איז נישט אזוי, ער ווייסט נישט אז די סיבה פארוואס דא איז די גט יא א גט איז נישט ווייל ער איז געשטארבן, די גט איז נישט חל לאחר מיתה, די גט איז חל מהיום, די סיבה וואס ווען ער ווערט געזונט ווערט די גט אויס גט, איז ווייל מען זאגט טאקע אז די גט ווערט בטל, א מענטש ווייסט דאס נישט, איז כדי מענטשן זאלן נישט מאכן די טעות, כדי מענטשן זאלן זיך נישט איינרעדן אז ס'איז דא אזא זאך א גט לאחר מיתה, זאגן רבה און רבא אז אפילו א שכיב מרע האט געשריבן א גט און שפעטער געזונט געווארן, איז די גט נאך אלץ א גט. איי פרעגט די גמרא ווי קען זיין, ומי איכא מידי דמדאורייתא לא הוי גיטא ומשום גזירה שרינן אשת איש לעלמא, פשט מדאורייתא איז די גט בטל, און חזל זאגן אז די פרוי איז גע'גט זי קען גיין חתונה האבן מיט א צווייטן, ווי קענען חזל טון אזא זאך, זאגט די גמרא אין כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה האט מען שוין געזען די תירוץ אז חזל האבן א כח צו מפקיע זיין א קידושין ווייל ווען מען איז מקדש זאגט מען כדת משה וישראל מען איז מקדש על דעת די חכמים און ממילא חזל זענען עוקר די קידושין למפרע און זיי זאגן אז די פרוי איז גע'גט זי קען חתונה האבן מיט א צווייטן אבער אמר ליה רבינא לרב אשי פרעגט רבינא צו רב אשי תינח דקדיש בכספא קדיש בביאה מאי איכא למימר געלט קען מען עוקר זיין געלט קען מען זאגן אז הפקר בית דין הפקר מען קוקט אן די געלט כאילו ס'איז געווען א מתנה אבער א ביאה, טאמער א מענטש האט מקדש געווען בביאה, וויאזוי זענען חכמים דאס עוקר? זאגט די גמרא, ס'נישט קיין פראבלעם. אמר ליה ענטפערט רב אשי, שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות, חזל קענען אויך מאכן די בעילה א בעילת זנות, אפילו דער מענטש וויל נישט בועל זיין א בעילת זנות, אבער חזל קענען דאס טון פארוואס? ווייל ווי די מפרשים זענען מסביר, די ביאה איז אויך געווען על דעת חכמים, און ממילא נישט קיין פראבלעם, חזל זענען טאקע עוקר די קידושין למפרע, און מ'לאזט די פרוי חתונה האבן מיט א צווייטע מאן.